הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת נזיר, דף כח, יעצט האלט מען שוין ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, וואס טוט זיך נזרק עליה אחד מן הדמים, די משנה גייט ווייטער מיט א המשך פון די פריערדיגע משנה וואס איז געשטאנען, א פרוי האט מקבל געווען אויף זיך נזירות, און די מאן קומט און די מאן צושטערט עס, נזרק עליה מען האט שוין געשפריצט איינע פון די קרבנות וואס די פרוי ברענגט יעצט ווען זי ענדיגט צו די טעג פון איר נזירות, איז יעצט קען שוין די מאן גארנישט טון. אינו יכול להפר, קען דער מאן ש. האטס יעצט געהערט? אינו יכול להפר, ווייל א מאן קען נאר צושטערן נדרים וואס איז עינוי נפש. נו אז זי האט שוין געשפריצט א קרבן איז זי דאך שוין ארויס פון. די נזירות, קען ער שוין גארנישט טון, רבי עקיבא קריגט, רבי עקיבא זאגט אפילו נשחטה עליה אחת מכל הבהמות, אפילו מען האט נאך נישט געשפריצט די בלוט, אינו יכול להפר, מען וועט זען זיין טעם אין די גמרא פארוואס טאקע נישט, פארן שפריצן די בלוט טאר זי דאך נאכנישט טרינקען קיין וויין, איז דאך נאך עינוי נפש, פיין. נאך א נאך א הלכה, במה דברים אמורים אז די מאן קען שוין נישט צושטערן די נזירות פון די ווייב אויב מ'האט שוין געשפריצט די בלוט אדער לויט ר' עקיבא אז מ'האט שוין גע'שחט'ן בתגלחת הטהרה ווען זי איז שוין אריבערגעגאנגען אלע טעג, אבל בתגלחת הטומאה און זי דארף נאך גיין יעצט אנהייבן צוריק צו ציילן, און זי טאר ווייטער נישט טרינקען קיין וויין, איז יא יפר קען דער מאן יא צושטערן, ווייל ער קען טענה'ן שהוא יכול לומר דער מאן קען זאגן אי אפשי איך וויל נישט באשה מנוולת, מנוולת מיינט נישט דא די ווארט מיס, איך וויל נישט קיין געפייניגטע פרוי וואס טרינקט נישט קיין וויין, ממילא וויבאלד מען האלט נאך. מ'האלט נאך א תגלחת הטומאה דארף זי דאך יעצט אנהייבן נאכאמאל תגלחת הטהרה ציילן, וועט זי נישט קענען טרינקען קיין וויין קען ער זאגן איז עס ווייטער עינוי נפש, און אז ס'איז עינוי נפש. ר' מאיר אומר, אדער ווי די מסורת השס נעמט ארויס די ווארט מאיר, ר' אומר, זאגט די משניות שטייט נאר ר' אומר, ר' אומר אף בתגלחת הטהרה יפר. אפילו נאכן שפריצן די בלוט אין פנים נאכן וואס? נאכן שעכטן נאכן שפריצן די בלוט קען נאך די מאן צושפרינגען און שרייען איך צושטער עס פארוואס ווייל ער קען זאגן אי אפשי באשה מגלחת איך וויל נישט א פרוי וואס שערט זיך אפ נו אז זי שערט זיך אפ איז עס ווייטער ער קען טענה'ן אז ביי אים איז עס עינוי נפש. כ'הערנישט. דברים שבינו לבינה. און מ'וועט שוין זען וואס די אנדערע האלטן. אז מ'קען גיין מיט א שייטל, אדער מ'קען גיין מיט פאה נכרית. דאס וועט מען זען שפעטער אין די גמרא. יעצט לאמיר קודם זען, זאגט די הייליגע גמרא מתניתין, אונזער משנה לכאורה קומט אויס דלא כרבי אליעזר, ווי נישט ווי ר' אליעזר. ווייל דאי ר' אליעזר, לכאורה האמר ר' אליעזר, זאגט דאך אין א ברייתא, תגלחת. מעכבת. נישט די קרבנות. נישט אז דו שעכטסט אדער דו שפריצט די בלוט קען זי שוין גיין טרינקען וויין. ווילאנג זי שערט זיך נישט קען זי נישט טרינקען. ממילא וכיון דלא גילחה לויט ר' לעזער אז זי האט זיך אז זי האט זיך נאכנישט געשוירן אפילו מען האט שוין געשפריצט די בלוט. איז דאך נאך אסירא בחמרא, טאר זי נאך נישט טרינקען קיין וויין, און וכיון דאית לה ניוול, ער רופט אן ניוול עינוי, און וויבאלד זי קען זיך זי פייניגט זיך נאך מיט נישט טרינקען, איז דאך יא מצי מיפר, סאו אז די גאנצע מחלוקת דא אין די משנה צו שעכטן צו שפריצן אבער על כל פנים נאכן שפריצן די בלוט זאגן דאך די חכמים אז מען קען שוין נישט שטערן, קומט עס נישט אויס ווי ר' לעזער. די מסורת הש"ס נעמט אויך ארויס די ווארט ובהא פליגי דף כ"ח עמוד ב', האלטס מיט, דף כ"ח עמוד ב', און ער מסביר, תנא דידן די תנא פון אונזער משנה די תנא קמא, וואס האלט די תנא קמא מכאו' אז איינמאל מ'האט שוין געשפריצט איינע פון די בלוטען קען די מאן יאנטי, שוין נישט צושטערן סבר כיון דאיזדריק עלה דם לאלתר שריא בחמרא, זי קען שוין גיין טרינקען וויין, במילא והא לית לה ניוול, איז האט זי נישט קיין צער, איז עס נישט קיין עינוי נפש, און די מאן קען נאר צושטערן עינוי נפש. און ור' עקיבא סבר אפילו אישתחיטת הבהמה, און מען האלט נאך פארן שפריצן די בלוט, אפילו זי טאר טאקע נישט טרינקען קיין וויין, אינו יכול להפר, קען דער מאן נישט צושטערן משום הפסד קדשים, דאס איז די מחלוקת רבי עקיבא מיט די חכמים, הפסד קדשים, וואס זאל מען יעצט גיין טון מיט די בהמה? וואס זאל מען גיין טון מיט די בהמה? ליגט א געשאכטענע קרבן אויף דער ערד אין עזרה, און דער מאן קען נאך יעצט גיין צושטערן אלס וואס? ווייל זי טאר נאך נישט טרינקען קיין קיין וויין, וואס זאל מען יעצט טון מיט די קרבן? האלט רבי עקיבא די קען שוין נישט צושטערן. דאס איז די נקודת המחלוקת, פרעגט די גמרא מתקיף לה רבי זירא ואמאי פארוואס זאל איך גיין זאגן אז ס'דא הפסד קדשים, ס'איז דא א וועג וויאזוי מ'קען מאכן אז די קרבן זאל נישט פארפאלן גיין, לזרוק דמן שלא לשמן, שפריץ די בלוט שלא לשמן, נישט פאר נזירות נאר פאר א שלמים, ויתיר בשר באכילה, מי לא תניא צו דען האמיר נישט געלערנט א ברייתא כבשי עצרת, די כבשים וואס מען ברענגט די שלמים וואס מען ברענגט יום טוב שבועות, ששחטן שלא לשמן וואס מען האט געשאכטן לאמיר זאגן פאר שלמים, איז מען נישט יוצא די כבשי עצרת, אדער לאמיר זאגן ששחטן מען האט געשאכטן יא לשם כבשי עצרת אבער לפני זמנם פאר יום טוב שבועות. או לאחר זמנם איז מען נישט יוצא מיט דעם אלעם די הלכה הדם יזרק מען זאל שפריצן די בלוט שלא לשם כבשי עצרת און והבשר יאכל מען קען עסן די קרבן אזוי ווי א שלמים אפילו מ'איז נישט יוצא די חובת כבשי עצרת און ואם היתה שבת אויב איז געווען די מעשה אז ווען דאס איז געשאכטן שלא לשמן אדער שלא בזמנו און איז געווען שבת איז דא א פראבלעם אז מען טאר דאך נישט קאכן און בראטן די פלייש איז לא יזרק זאלסטו נישט גיין שפריצן די בלוט אבער ואם זרק הורצה להקטיר אימורין לערב, קען מען גיין מוצאי שבת מקטיר זיין, על כל פנים זעט זיך דאך פון די ברייתא אז כבשי עצרת וואס מען האט געשאכטן שלא כדינם מעג מען שפריצן לכתחילה שלא לשמן אפילו ס'שטייט נישט פאר דעם, נו פארוואס זאל גיין רבי עקיבא זאגן א הלכה אז א מאן קען נישט שטערן א פרוי'ס נזירות נאכן שעכטן פארן שפריצן ווייל מען גייט מען גייט קאליע מאכן א קרבן, מען דארף עס נישט קאליע מאכן, זאגט די גמרא אמרי כ'וועל דיר ענטפערן, אי דשחט עולה או שלמים, אויב רעדט מען אז מען האט שוין געשאכטן די עולה אדער די שלמים און מען האט נישט געשפריצט די בלוט הכי נמי, דאס איז טאקע נישט קיין הפסד קדשים ווייל מען קען גיין שפריצן בלוט פון א עולה פון א שלמים לשם נדבה. שלא לשמן, לשם נדבה, און ס'איז די די פלייש מעג מען, די פלייש, אבער אלא הכא במאי עסקינן דארט, די משנה רעדט זיך כגון ששחט האט שוין גע'שחט'ן די חטאת ברישא, געווענליך קומט דאך אזוי אז אז ב צווישן די דריי קרבנות וואס א נזיר א נזיר ברענגט, איז קודם גייט די חטאת, די חטאת האט מען נאכנישט געשפריצט די בלוט, און אז די מאן וועט יעצט גיין איינער האלט מיט אז די מאן וועט גיין יעצט גיין שפריצן די בלוט? אז די מאן וועט גיין יעצט צושטערן די גאנצע נזירות? קען מען שוין גארנישט טוהן, דאס איז שוין א חטאת שמתה, דאס איז נישט דא וואס צו טוהן, כדתנן אזוי האבן מיר געלערנט אם גילח על אחת משלשתן יצא, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס זיי ווילן פון די כיתות ניין, אבער דאס איז די סיפא פון יענעם, די רישא דארט שטייט אז די חטאת קומט קודם. ממילא אז אויב רעדט זיך מ'האט שוין געברענגט די חטאת, ניחא, קען מען שוין גארנישט טון, וועגן דעם זאגט רבי עקיבא, הפסד קדשים, יא אבער, עקיבא האט געפרעגט, איז דאך פארן שעכטן אויך די זעלבע זאך. נאכן מפריש זיין, נאכן מפריש זיין, איך בין ווייטער הפסד קדשים, אפשר נאכן, דאס לאזט זיך שוין איבער פאר די פאר די לומדים, אונז האב מיר נאר פשוט לערנען, לאמיר זען ווייטער, געשטאנען אין די משנה, וואס איז די מחלוקת צו א מאן קען זאגן איך וויל נישט קיין אפגעשוירענע פרוי, במה דברים אמורים בתגלחת טהרה, אבל בתגלחת טומאה יפר, יא? פארוואס? ווייל ס'איז עינוי נפש, זי קען נאך נישט טרינקען קיין וויין. רבי אומר, ר' מאיר אומר, אפילו בתגלחת טהרה יפר ווייל ער קען זאגן איך וויל נישט מיין ווייב זאל זיך שערן. נו פרעגט די גמרא פארוואס דעמאלטס די חכמים פסק'נען ותנא קמא, אויף וואס האלטן די חכמים אז די מאן קען נישט צושטערן נאר נאכן. פארוואס זאל נישט די מאן קענען צושטערן אויכעט נאכן שפריצן די בלוט? וואס זאגן די חכמים? נאכן שפריצן די בלוט קען מען שוין נישט ווייל ס'איז שוין נישטא קיין עינוי נפש, אבער ער האט דאך א טענה ער וויל האר? אמר לך אפשר בפאה נכרית, די די שוה האט א טענה אי אפשי באשה תגלחת. זי קען זיך צודעקן מיט א שייטל וועט זי אויסקוקן ווי זי האט האר. ר' מאיר האלט א פאה נכרית איידי דזוהמא לא ניחא ליה. ער קען טענה'ן ער דארף נישט יענעמ'ס האר. ער עקלט זיך פון א פרע. פאה נכרית, א שייטל איז דאך פון פרעמדע האר. זאגט די הייליגע משנה, יעצט ווען מיר גייען צו א קינד, האיש מדיר את בנו בנזיר. א טאטע קען מאכן זיין קינד יהא בני נזיר און די קינד ווערט א נזיר, אבער ואין האשה א מאמע קען נישט מאכן מדרת את בנה בנזיר. ס'דא ראשונים וואס נעמען ארויס די ווארט כיצד, וואס עס שטימט עפעס נישט ממש די ווארט כיצד, אבער מ'קען יא לערנען די ווארט כיצד, כיצד, וויאזוי ארבעט, שטייטעלעך, מ'האט שוין געהאט אויבן דאס אז א טאטע קען מאכן נזירות אויף א קינד נאר אויב קיינער איז נישט מוחה. אויב די מאמע איז מוחה אדער די קינד איז מוחה אדער א קרוב איז מוחה ווערט אויס. נו וואס וועסטו טון אז דו האסט געמאכט נזירות פאר דיין קינד און דו האסט אפגעשיידט קרבנות און איינער האט מוחה געווען? דאס פרעגט די משנה. וכיצד? וואס טוט מען? ווי אזוי טוט מען? גילח. גילח! דער זון האט זיך אפגעשוירן, ער נעמט א שערל און מוחה, או שגילחו קרוביו, מיחה או שמיחו קרוביו, און היתה לו בהמה מופרשת, וואס איז די טעם מיט די. איז החטאת תמות, א חטאת קענסטו גארנישט טון, ס'איז אזוי ווי חטאת שמתו בעליה, והעולה תקרב עולה, ושלמים יקרבו. השלמים יקרבו שלמים, נאר די חילוק איז, סתם א שלמים עסט מען פאר צוויי טעג, אבער די שלמים וויבאלד ס'קומט פון א נזירות איז ונאכלין ליום אחד, און ואינן טעונין לחם, אבער לחם נישט ווייל ס'איז דאך נישט קיין שלמי נזיר, ס'נאר א שלמים אן ברויט. וואס טוט זיך אז די טאטע האט אפגעשיידט געלט פאר אים, היו לו מעות סתומין, ווענדט זיך, אויב ס'איז סתומין, מ'האט נאכנישט אויסגעשמועסט וואס איז פארוואס. יפלו לנדבה הלכה למשה מסיני מען קען ברענגען פון אלעס עולות מעות מפורשין איז שוין א פראבלעם די חטאת דמי חטאת די געלט פון די חטאת ווארף אריין אין ים המלח לאיבוד און לא נהנין ס'אסור בהנאה ולא מועלין. יא, פארוואס דארפסטו נישט ברענגען קיין קרבן מעילה? ווייל ווייל מיט די געלט קענסטו סייווי נישט ברענגען קיין קרבן, ס'איז דאך א ס'איז דאך טויטע געלט, קרבן מעילה גייט נאר אויף אז דו בינעסט מועל אין א קרבן, דמי עולה איז טאקע יביא עולה ומועלין בהן, אויב אויב באנוצט דיך מיט די געלט בשוגג דארפסטו ברענגען א קרבן אשם מעילות, דמי שלמים יביא שלמים ונאכלין ליום אחד, ואינן טעונין לחם, איז מען דא מדייק זיין איש.

איש אין אבל אשה לא, אקעי, איש אין אבל אשה לא, מאי טעמא, וועמיר דא האבן צוויי שיטות, רבי יוחנן האלט הלכה למשה מסיני, הלכה היא בנזיר, רבי יוסי ברבי חנינא אמר ריש לקיש כדי לחנכו במצוות. איך מוז זיך אפשטעלן, איך מיין דא. איך מוז זיך אפשטעלן, איין לאנגע סוגיא קומט יעצט. ברוך השם האבן מיר זוכה געווען צו לערנען א דף גמרא.